בזכות מרת שיינא בת חנה שתחיה ליום ההולדת שלה ה' אלול.
משיחת כ' אב תשל"ד. וואס מען האט דא גערעדט אין מבצע מזוזה בנוגע צו בודק זיין מזוזה, ועל דרך זה אויך איז בנוגע צו תפילין. איז געווארן זעלבסטפארשטענדליך א גאנצער טומל דערפון, היתכן דאס איז היפך א שולחן ערוך, היפך א גמרא, היפך א מכילתא? ולמרבית התמיהות האב איך נישט געהערט פון קיין איין אן איינציגן ער זאל עפעס אפענטפערן אויף דעם, מען קומט צו לויפן מיט א שבירת לב. אז מ'איז געקומען צו גיין מיטן גאנצן שטורעם אז מ'זאל אנקלאפן מזוזות האט מען געפעלט, אז מ'האט געזאגט בדיקת מזוזות, בדיקת תפילין, איז דער האט ארויסגענומען א משנה ברורה און דער האט ארויסגענומען א שולחן ערוך און דער האט געבראכט א מכילתא און דער האט געבראכט א קיצור שולחן ערוך וכו' אז ס'שטייט בפירוש אז מזוזות הרבים איז איינמאל אין יובל שנה.

און דא זעט מען ווי אזוי מ'איז כלל בא לכלל בלבול און שכח הלכה, דאס איז פשוט היפך הפשט פון דאס וואס שטייט אין מכילתא און אין שלחן ערוך און אין גמרא און אין קיצור שלחן ערוך און אין משנה ברורה וכו', רעדט זיך דא אז ס'איז דא א כשר'ע מזוזה און ס'איז דא כשר'ע תפילין.

א געשריבענע מזוזה האט דא מיר איינער געשריבן מעבר לים, מ'האט בודק געווען די מזוזות האט מען אין אן ארט געפונען אז ס'איז א שיידל אינעווייניג ליגט טאקע א פרשה א געשריבענע דארט איז אבער נישט געשריבן די פרשה פון די צוויי פרשיות פון קרישמע דארט איז אנגעשריבן ברכת כהנים. דאס האט געשריבן איינער וואס האט ניט שייכות לגמרי צו אויסטראכטן אן ענין און האט מיר געשריבן אין וועלכע שטאט ער האט דאס געפונען. ס'איז געווען א שיידל און יענער האט געהארוועט און געשריבן און געשריבן אויף א קלף, דער איינציגע פסול וואס ער האט געפונען. ס'איז נישט געווען געשריבן די צוויי פרשיות פון קרישמע געווען אנגעשריבן ברכת כהנים. ממילא אז ס'געפינט זיך א למדן וואס פרעגט א קשיא היתכן צו דארף מען בודק זיין צי אין דער שיידל ליגט אן עפעס א פרשה, צי דאס א ליידיגע שיידל, צי די תפילין ליגט אינעווייניג פרשיות אדער ס'ליגט בכלל גארנישט, ניט וועגן דערויף רעדט דער שלחן ערוך ניט וועגן דערויף רעדט. דער קיצור שלחן ערוך הלכות כמה וכמה און ניט וועגן דערויף רעדט ער אין גמרא. איז וואלט דאס געווען אפילו ספק בעלמא איז דאס אויכעט א ספק מן התורה.

און די זעלבע זאך בנוגע צו תפילין, איז דערנאך אז איינער קומט צו גיין און פרעגט א קשיא פון שולחן ערוך, איז דאס א הנהגה, א זאך וואס אינגאנצן נישט פארשטאנדיג מער נישט ווי גערעדט פריער, ווען מען פרעגט פריער די קשיא און מען פארענטפערט דעם תירוץ און איז דאס אזוי ווי ס'איז דא א קלייט וואס זי פארקויפט פאפיר און אויף פאפיר געשריבן אויף מזוזות געשריבן אויף פאפיר. אדער שעדלעך אן פרשיות וכו', וואלט דעמאלט קיינעם אין קאפ נישט איינגעפאלן אז דאס דארף מען אויכעט באווארענען. וויבאלד אבער איצטער איז שוין נתפרסם געווארן הדבר, איז תקוותי על כל פנים אז דערפון וועט מען אפלערנען אויף ווייטער אויכעט. אזוי מיט פרעגן א קשיא איז געזונטערהייט, אז מ'פרעגט א קשיא דארף אלץ טאפן. זיי זאגן דעם ריכטיגן תירוץ אבער נישט דערפאר מייקר זיין די בדיקת המזוזה אדער דעם זינק ביים דער בדיקת התפילין וכו'. דערנאך קומט נאך צו נאך א ענין, דער אופן עיבוד הקלף, ווי ס'איז געווען בזמן הש"ס און ווי ס'איז געווארן איצטערט, איז אינגאנצן אן אנדער אופן עיבוד הקלף, און ס'איז דא אזא מין אופן ווי מען באארבעט דעם קלף, פארמעט, אז עס האלט זיך לענגער, דער דיו מיט די תגים מיט אלע עניינים, ס'איז דא אזא מין אופן וואס מען באארבעט דעם פארמעט, וואס דעמאלט האלט זיך דער דיו, דער טינט וואס אויפן קלף, אסאך שוואכער און אסאך ווייניגער צייט ווי ס'איז געווען בזמן הש"ס. וואס דאס איז אפילו אז ס'וואלט געווען אלץ ווי גערעדט פריער, אפילו ווען ס'רעדט זיך וועגן א כשר'ע מזוזה און וואס זי איז געשריבן געווארן באופן פון דעם ש"ס ווי אין זמן הש"ס וכו', איז אויך דא א דבר פלא וואס מיר איז ניט אזוי א פלא, די וואס האבן געפרעגט די קשיות א טייל פון זיי האט ניט געוואלט האבן די טירחא, ס'איז געווען אנדערע סיבות. אט די וואס זענען געלאפן און האבן זיך משתדל געווען בזה, ווי קומט עס אז זיי האבן זיך נישט געמוטשעט? דער מטה אפרים איז געווען א איד א למדן, און האט זיך געקאכט אין הלכה למעשה, און ער שרייבט אין בנוגע צו הנהגות פון חודש אלול, אז ס'איז א מנהג טוב אז אין חודש אלול זאל מען בודק זיין די מזוזות און די תפילין. און ער שרייבט דאס ניט אויף חודש אלול צוויי מאל, צוויי מאל אין א שמיטה, אדער אין מזוזות הרבים איין מאל אין יובל, ער שרייבט דאס ווי אין די אלע הלכות אין זיינע סימנים בנוגע צו דעם אלול בכל שנה ושנה. וואס דערפון ווייס מען אז אפילו אז מען איז זיכער אז דאס א כשר'ע, געווען א כשר'ע מזוזה און געווען א כשר'ע תפילין, איז בשעת מען דארף עפעס האבן א תוספת ברכה מלמעלה ווי דאס איז אין חודש אלול, איז אט א דעמאלט ווערט גלייך א מנהג טוב מען זאל בודק זיין מזוזות די מזוזות און די תפילין. אף על פי וואס פון פאראיאר אלול איז ערשט דורכגעגאנגען א יאר צייט, און דער עיקר ווי בנוגע לענינינו שכבר היה מעשה אט די וואס האבן בודק געווען ווייס מען רחמנא ליצלן וויפיל מזוזות און תפילין מען האט געפונען אין אזא מין מצב ומעמד, ביז ווי געזאגט פריער אז מען האט דארט געפונען אז יענער האט זיך מטריח געווען און האט געשריבן, אבער וואס האט ער געשריבן? האט ער אריינגעשריבן ברכת כהנים אין א מזוזה, און ניט געשריבן די פרשה פון קריאת שמע. און יהי רצון כמדובר לעיל ס'זאך איז זיך ווארט דברים איז אין קעיס באווארען אין אלע קשיות קאמענען.

וואס דאס איז אויכעט די עניינים פון די ימי הילולא וואס מען פראוועט נאך צדיקי ישראל, און ס'זאל זיין דער ויצא משם און זיך טרעפן מיטן כהן גדול שבימיו מבני בניו של אהרן הכהן, וואס דאס וועט זיין בקרוב ממש ווען דער ויכוף כל ישראל ללכת בדרכה לחזק בדקה וללכת בדרכה וילחם מלחמת ה' וינצח. ויבנה בית המקדש במקומו, וואס דעמאלט איז דאך משה ואהרן עמהם, און זיך טרעפן זיך מיטן כהן גדול ובקרוב ממש ובשמחה ובטוב לבב.